מיר וועלן היינט לערנען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק כ"א, די קעפל פון די שיחה איז פרשת זכור, אין ליקוטי שיחות חלק כ"א איז דאס עמוד הונדערט און נײַנציק, זייער געשמאק, פשוט געוואלדיג געשמאק, די רבי וועט נעמען די ענין פון פרשת זכור, פרעגן אויף דעם אפאר שווערע שאלות איז אינגאנצן נישט פארשטאנדיג דעם ענין פון פרשת זכור וואס מ'נעמט ארויס די ספר תורה און מען ליינט שבת א ספעשל אין א ספעשל ספר תורה דעם ענין פון זכור את אשר עשה לך עמלק דער רבי וועט מחדש זיין א חידוש נפלא ביותר וואס דער ענין פון זכור אין רוחניות'ע עניינים אין פנימיות'ע עניינים וואס האט צו טון צו אונזער עבודה יעדן טאג וואס זכור לערנט אונז און גיט אונז דעם כח אויף צו קענען איבערקומען די זאכן וואס מען דארף נישט און מען זאל קענען דינען דעם אייבערשטן ווי ס'דארף צו זיין. איז אזוי ווי דעם קומענדיגן שבת איז דאך שבת פאר פורים נעמט מען אלעמאל ארויס צוויי ספר תורות און אין איינעם ליינט מען אין איינעם פרשת תצוה און די צווייטע איז אלעמאל מפטיר איז ליינט מען אין פרשת כי תצא די מעשה פון עמלק זכור את אשר עשה לך עמלק. פרעגט דער רבי, דער רבי פרעגט די שאלה, לכאורה איז דאך דא אין אלטער רבי ברענגט זיך אראפ אין סידור רעכט, און ס'ברענגט זיך אראפ אין שולחן ערוך, איז דא דער ענין, דער אלטער רבי ברענגט עס אין שולחן ערוך רעכט, איז דא דער ענין פון די שש זכירות. פארוואס איז דווקא ווען ס'קומט צו זכירת עמלק האט מען געמאכט א פרשה מיט א שבת מיוחד? רעכט, דערנאך זיין די שאלה וועט נאך ווערן נאך טיפער, איז דאך גאר א זאך וואס איז בכלל נישט שייך היינט צו טון דער ענין פון מחיית עמלק. דער רבי וועט ארויסברענגען דעם ביאור אין רוחניות'ע עניינים און מ'עט פארשטיין זייער געשמאק וואס איז דער ענין פון שבת פרשת זכור. אות א', אויף דער תקנה פון קריאת פרשת זכור, אויף די תקנה וואס איז דא דער ענין פון קריאה פון פרשת זכור, ליינען בתורה דעם שבת פאר פורים די פרשה פון זכור את אשר עשה לך עמלק, אט די תקנה וואס ווערט אראפגעברענגט אין מגן אברהם און און פרשת זכור איז דאך טאקע רוב פוסקים האלטן עס מהתורה פונדעסטוועגן וואס מ'ליינט דאס שבת איז דאס דווקא איז דאס תקנת חכמים און אזוי ברענגט אראפ דער אלטער רבי אויך אין שולחן ערוך ער שרייבט אז מתקנת אנשי כנסת הגדולה כאטש ער שרייבט אין סעיף ט"ז שרייבט ער פרשת זכור איז חובה מן התורה איז דערפאר ווערט עס אנגערופן דארט די תקנה מיר פרעגט דער רבי פרעגט דער פרעגט דער מגן אברהם ברענגט דער רבי אראפ דעם מגן אברהם פרעגט דער מגן אברהם מ'געפינט דאך כמה וכמה מצוות פון זכירה ווי די זכירות וואס מען דארף זיך דערמאנען בברכות קריאת שמע וקריאת שמע ס'איז דאך דאָ אַ סך מצוות וואָס מע דאַרף וואָס זאַכן וואָס מע דאַרף געדענקען אַזוי ווי ס'ברענגט זיך אַראָפּ עס ברענגט זיך אראפ דער ענין פון אז מען דארף זיך דערמאנען בשעת מען זאגט די ברכות פון אהבת עולם פאר מען קומט אן צו שמע ישראל איז דארט דא דארף מען זיך דערמאנען ס'דא ווערטער וואס יעדער איינער פון די ווערטער דערמאנט אונז אויף איינע פון די זאכן ס'שטייט דארט מען דארף זיך דערמאנען אויף מתן תורה מען דארף זיך דערמאנען אויף מעשה עמלק אויף מעשה מרים שבת מעשה מרים מיט דעם ענין פון לשון הרע נישט רעדן קיין לשון הרע דער ענין פון שבת און דעם ענין פון מעשה העגל, וואס די אידן האבן געטאן דעם עגל גלייך נאך מתן תורה. אויב אזוי, אויב ס'דא די אלע זאכן, פארוואס האט מען מתקן געווען צו ליינען בתורה פרשת עמלק דווקא און נישט בזכירות אחרים? פארוואס מאכט מען נישט עפעס א ספעציעלן שבת צו ליינען די מעשה פון מרים, צו ליינען די מעשה וועגן שבת, צו ליינען וועגן מעשה העגל? איז דאך נישט פארשטאנדיג פארוואס פארוואס איז דאס דער רבי לייגט צו אין די הערה נאמבער 6 מיר האבן אויסגערעכנט דארט די 5 מיר אויסגערעכנט אז אין קריאת שמע ברכות קריאת שמע דארף מען געדענקען מתן תורה מעשה עמלק מעשה מרים שבת און מעשה עגל אין הערה 6 ברענגט ער אראפ נוסף אויף זכירת יציאת מצרים וואס דאס איז די זעקסטע שנזכרה בפירוש אין פרשת ציצית אין סוף קריאת שמע אין פרשת ציצית ווערט דער ענין דערמאנט פון יציאת מצרים דאס פרעגט דער מגן אברהם אז מען געפינט דאך כמה וכמה מצוות, פרעגט ער די שאלה פארוואס מאכט מען דווקא אויף אויף אויף עמלק, מאכט מען דווקא א ליינען, מען נעמט ארויס א ספר תורה און מען ליינט א ספעציעלע זאך פון זכור את אשר עשה לך עמלק. און דער און דער מגן אברהם פארענטפערט אז מתן תורה יש לנו חג עצרת, והוא הדין שבת, עס קומט צו מתן תורה האבן מיר א יום טוב, מיר האבן א יום טוב פון שבועות, וואס יעמאלט ליינט מען דעם ענין פון פון פון מתן תורה, והוא הדין שבת, ס'איז דא די צייטן וואס מען ליינט אין די פרשיות, צו אין ויקהל, צו אין יתרו, ליינט מען דעם ענין פון שבת, דערנאך מעשה מרים און מעשה עגל לא תקנו, מפני שהיה גנותן של ישראל, פארענטפערט דער מגן אברהם זייער געשמאק, אז דער ענין פון מתן תורה וואס מען דארף געדענקען יעדן טאג פאר מען זאגט קריאת שמע איז דא, ס'דא דער יום טוב שבועות, שבת איז דא אויכעט מרים און מעשה עגל האט מען נישט מתקן געווען. ממילא וואס בלייבט איז געבליבן דער ענין פון עמלק, דערפאר איז דער ענין פון עמלק איז דאך נישטא ווען מען דערמאנט דאס, נישטא קיין ספעציעלע צייט, האט מען געמאכט א שבת פאר פורים ליינט מען פרשת זכור. זאגט דער רבי לכאורה איז דאס אבער נישט קיין תירוץ מספיק, איך קען נישט אננעמען דעם תירוץ פון דעם מגן אברהם ס'זאל מיר פארענטפערן די גאנצע שאלה, ווייל אויך במעשה עמלק איז דאך פאראן פורים, וואס איז פארבונדן מיט זכירת און מחיית עמלק. דער רבי ברענגט אראפ דעם אין הערה זיבן פונעם חינוך, ער שרייבט ודינו היה לקרותו אז מען זאל ליינען פרשת זכור ביום פורים, ווייל דאס איז דאך דער ענין פון פורים ס'איז דער מעניינו של יום, ווייל המן הרשע איז דאך פון זרעו של עמלק, און רש"י אליין ברענגט אראפ אין גמרא מגילה לסמוך מחיית עמלק למחיית המן, זעה איך דאך אז ס'איז דאך דא, אויב אזוי איז דאך דא דער ענין פון פורים, פארוואס דארף איך האבן ספעציעל א שבת אויף ליינען דעם ענין פון זכור? ביז אז די קריאה פון פורים איז די פרשה פון מלחמת עמלק אין פרשת בשלח, אין פרשת בשלח ליינט מען נאך מער, מען ליינט ויבוא עמלק וילחם בישראל, ליינט נאך דעם ענין פון דעם ענין וואס עמלק האט געטון, אין פרשת כי תצא שטייט נאר זכור את אשר עשה לך עמלק, ווען ס'קומט פורים ליינט מען ממש וועגן דעם ענין. די פרשה פון מלחמת עמלק ויבא עמלק, און נאך מער, דאס וואס פרשת זכור איז דער שבת פאר פורים, איז כי היכי דלא תקדום עשיה לזכירה, די גמרא זאגט אין מגילה, פארוואס ליינט מען שבת פריער ליינט מען ענין פון זכור, ס'זאל זיין קודם דער ענין פון זכירה, דערנאך צו קומען פורים, איז דאך דער ענין פון עשיה פון מחיית עמלק, איז דאך דער ענין פון מחיית המן, מ'האט געהאנגען המן'ען מיט זיינע קינדער, און ס'איז געקומען די מעשה וואס מען טוט, יעמאלט ליינט מען די מגילה, און יעמאלט מאכט מען די אלע מצוות וואס איז דא אין פורים, אלץ אויף דעם ענין וואס פון וואס איז געווען מיט המן'ען. איז זאגט די גמרא דלא תקדום עשיה לזכירה, הייסט עס דאך אז פורים איז די עשיה פון דער זכירה, די פרשה זכור, קומט אויס אז דער גאנצער ענין פון פורים איז די עשיה פון דעם וואס מען געדענקט שבת פריערט, אויב אזוי ווערט דאך די שאלה אין פארוואס דארף מען האבן א באזונדערע תקנה אויף קריאת זכירת עמלק, און ביז אז דער שבת ווערט אנגערופן שבת פרשת זכור וכיוצא בזה, א געוואלדיגע שאלה פארוואס פארוואס איז דאס? און דער רבי זאגט אז עס איז אויב אזוי נישט גענוג דער ענטפער פון דעם מגן אברהם וואס ער ענטפערט, און דארף איז דערפון משמע, וואס לערן איך ארויס פון דעם? אז די תקנה פון פרשת זכור איז נישט נאר ווייל ס'איז נישטא קיין זמן מיוחד אויף צו דערמאנען מעשה עמלק, נישט דאס איז דער סיבה, ווייל איך האב נישט קיין אנדער צייט, ווי דער מגן אברהם האט געענטפערט אז אויף מתן תורה און שבת האבן מיר יא און דא האבן מיר נישט, מוז מען זאגן אז ס'איז נישט נאר צוליב דעם, נאר ווייל עס איז דא א יתרון וענין מיוחד אין זכירת מעשה עמלק לגבי די אנדערע זכירות, ס'איז דא עפעס א ספעציעלע זאך אין געדענקען וואס עמלק האט געטון, מער ווי ביי די אלע אנדערע זאכן וואס איז דא, דערפאר מאכט מען א ספעציעלן שבת, דערפאר ווערט עס אנגערופן שבת פרשת זכור מיט אלע זאכן, דארף מען אויב אזוי דארף מען פארשטיין. און דער רבי ברענגט דערויף אין הערה וואס דער אז ס'מוז זיין אן עניין מיוחד אין זכירת מעשה עמלק וואס דער רבי לייגט צו אז שלרוב הפוסקים קריאת פרשת זכור איז מצוות עשה מהתורה אויב אזוי דארף מען פארשטיין וואס איז דער עניין מיוחד איך מוז זאגן אז ס'איז דא אן עניין מיוחד והראיה ס'איז מן התורה און מ'נעמט ארויס א ספר תורה און מ'מאכט א גאנצע א גאנצע מעשה וועגן דעם דארף מען פארשטיין וואס איז דער עניין מיוחד ביי זכירת מעשה עמלק וואס איז נישטא ביי די אנדערע זכירות און וואס דערפאר האט מען דווקא פאר דער זכירה קובע געווען א קריאה מיוחדת, דארף מען פארשטיין וואס דער ענין מיוחד אין עמלק וואס מ'האט מתקן געווען אזא ספעציעלע זאך אנדערש ווי ביי די אלע אנדערע זכירות, כ'מוז זאגן אז ס'ליגט דא עפעס א ענין, כ'דארף אבער וויסן וואס דאס איז. לכאורה זאגט דער רבי, קומט דאך אויס פון דא מאכט די מסקנה, אז דער ענין פון עמלק האט אין זיך האט אין זיך א זאך, דער לשון פון רבי'ן, ס'האט א יתרון וענין מיוחד, אין זכירת מעשה עמלק לגבי די אנדערע זכירות, זאגט דער רבי לכאורה איז אדרבה, ס'קומט אויס פונקט פארקערט, און די אנדערע איז גאר וויכטיגער ווי דער ענין פון עמלק. וואו זעט מען עס? די אנדערע זכירות זענען עניינים כלליים אין דער הנהגה פון א אידן, ובכל עת ובכל מקום. די אנדערע זכירות איז גאר עניינים כלליים און ס'האט צו טון צו א אידן אין יעדן צייט און אין יעדן פלאץ, מען קען נישט זאגן אמאל איז דא א פלאץ וואס נישט, אמאל איז דא א צייט וואס נישט, אלעמאל, וואו זעט מען עס? זייער פשוט, מעמד הר סיני וואס מען רעדט וועגן מתן תורה איז דאך דער יסוד פון גאנץ תורה ומצוותיה, שבת איז פון די מצוות כלליות, דער רבי ברענגט אראפ אין הערה צוועלף פון ספר החינוך מצוה ל"ב משורשי מצוה זו פון די שורשים, דער שורש פון מצוה פון שבת, כל יסודי הדת. זעה איך דאך אז דאס איז געוואלדיגע מצוות כלליות, און וואס איז פועל נישט נאר אויף דעם טאג פון שבת, שבת איז דאך נישט נאר פועל אויף דעם טאג פון שבת, נאר אויך אויף אלע ששת ימי החול, ווי ס'ברענגט זיך אראפ אין אלעמאל ברענגט אראפ אין זוהר, שבת האט אין זיך די ביידע זאכן, ס'האט דעם ויחולו השמים, ס'איז מעלה די זאכן פון די פריערדיגע וואך, און שבת האט א מעלה אויכעט, וואס איז מיניה מתברכין כולהו יומין, איז דאך שבת א מורא'דיגע כללות'דיגע זאך, די זעלבע זאך מתן תורה. ולאידך, יעצט לאמיר א קוק טון וועגן מעשה, וועגן וועגן וועגן דעם ענין פון פון פון זכירת פון מחיית עמלק, ולאידך מעשה העגל היפך פון אנכי ולא יהיה לך, ועוד, וויבאלד אז וביום פקדי ופקדתי, לאידך ווען ס'קומט צו רעדן וועגן דעם מעשה העגל, האט דער האט דער מגן אברהם געענטפערט אז מען מאכט נישט וועגן דעם קיין ענין, ווייל ס'איז א ענין פון פון גנותן גנותן של ישראל, יא, ס'איז גנותן של ישראל, האט געזאגט, פרעגט דער רבי פארקערט, מעשה העגל היפך פון אנכי ולא יהיה לך, ס'איז דאך פארקערט פון די ערשטע צוויי דיברות, ועוד, וויבאלד אז וביום פקדי ופקדתי שטייט אין פרשת כי תשא, דער אייבערשטער האט געזאגט וביום פקדי, ווען די אידן חס ושלום וועלן טון עבירות, ופקדתי וועל איך יעמאלט אויכעט נעמען, וועל איך נעמען, וועט זיין דער עונש אויף דעם ענין פון דעם מעשה העגל, דערמאנט עס א אידן ווי מען דארף זיין אפגעהיט אין סור מרע, ס'זאל נישט קומען צו אפקוד עליהם עוונותיהם. ווען איינער טוט חס ושלום א זאך וואס איז נישט גוט, באקומט מען יעמאלט באצאלט אויכעט אויף דעם ענין פון דעם עגל, דערמאנט דאס א אידן ווי מ'דארף זיין אפגעהיט אין סור מרע זאל נישט קומען צו דעם, וואס דאס איז דאך כולל אויך אפגעהיט אין עשה טוב, קען מען זיך ארויסלערנען פון דעם ביידע זאכן פון דעם ענין פון מעשה העגל, סיי אין סור מרע און סיי אין עשה טוב, און דאס מאכט מען פון דעם גארנישט, און אפילו מעשה מרים וואס איז לכאורה אן ענין פרטי, מעשה העגל זיין פון כלל עם ישראל, און ס'קומט אויס פארקערט פון די ערשטע צוויי דיברות, קען זיין פארשטאנדיג, אבער לכאורה מעשה מרים איז דאך א ענין פרטי וואס האט נישט געבראכט קיין תוצאות פאר כלל ישראל אויף אלע דורות, זי האט גערעדט לשון הרע, מען האט איר געדארפט פארשליסן אויף זיבן טעג, ס'האט נישט קיין עפעקט אויף די אויף די קומענדיגע דורות, איז אבער אויך אין דעם פאראן א מורא'דיגע הוראה, הוראה. א הוראה וואס איז זייער וויכטיג אלעמאל, ווייל אן דעם קען א מענטש נישט ניצל ווערן פון אבק לשון הרע. און אפילו מעשה מרים וואס איז לכאורה א ענין פרטי וואס האט נישט געבראכט קיין תוצאות פאר כלל ישראל אויף אלע דורות, איז אבער אויך אין דעם פאראן א הוראה צו אלע אידן אויף וויפיל עס דארף זיין די זהירות פון לשון הרע, וואס איז פון די עבירות הכי חמורות. די חזל די גמרא אין ערכין ברענגט אראפ חזל זאגן אז עס איז מגדיל עוונות ס'איז אזא גרויסע עבירה כנגד ג' עבירות עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים די גמרא ברענגט ראיות פון פסוקים אויף דעם ענין פון לשון הרע אז ס'איז מגדיל אז ס'איז אזוי ווי עבודה זרה גילוי עריות און שפיכות דמים און צוזאמען דערמיט איז דאס פון די שווערסטע אויסגעהיט ווערן לגמרי פון איר. ביז ווי די גמרא זאגט אין בבא בתרא אין אדם ניצל ממנו בכל יום איז לכאורה וואלט דאך געווען זייער וויכטיג אז מען זאל ליינען די מעשה פון די מעמד הר סיני וואס דאס איז א יסוד אין אין ביי אידן די מעשה פון שבת וואס איז מצוות כלליות און די מעשה פון דעם עגל וואס איז לערנט אונז אז עס דארף זיין סור מרע ועשה טוב און די מעשה פון מרים איז אויך א לימוד א מורא'דיגער לימוד אויף נישט רעדן קיין לשון הרע אויב אזוי איז די אלע זאכן מאכט מען גארנישט קיין גאנצע מעשה

אינו עיקר בדת בזכירת יציאת מצרים. איז לכאורה איז דאך זייער שווער וואס לכ די אלע אנדערע זאכן מאכט מען גארנישט און ווי די רבי האט ארויסגעברענגט אז ס'איז אזוי וויכטיג ס'קומט זכירת מעשה עמלק וואס איז א מצוה פרטית ס'איז נישטא אין דעם לכאורה קיין לימוד פאר יעדן אידן וואס ער דארף זיך פירן, און נאך א לימוד כללי איז נישטא, איז די שאלה פארוואס מאכט מען עפעס אזא אז ס'ווערט אנגערופן שבת פרשת זכור, נעמט ארויס א ספר תורה און מ'ליינט דווקא און מאכט א ספעציעלע זאך וועגן זכירת וועגן די מעשה פון זכור את אשר עשה לך עמלק אות ב' די תמיהה אין דעם איז נאך שטארקער, די שאלה ווערט נאך אסאך שטארקער, דער תכלית פון זכירת עמלק איז מחיית עמלק, דער גאנצער ענין פון זכירת עמלק איז אז ס'זאל צוברענגען צו מחיית עמלק, אויסמעקן עמלקן, ווי דער המשך הכתובים נאך זכור, אין די זעלבע פרשה וואס מען ליינט שבת פרשת זכור אין פרשת כי תצא שטייט והיה בהניח ה' אלקיך לך מכל אויביך גומר תמחה את זכר עמלק גומר, ווי דער רמב"ם איז דאס מסביר, דער רמב"ם אין מצוות עשה ק פ ט איז דער רמב ם מסביר וואס דער ענין פון מחיית עמלק, ציוונו לזכור, דער לשון פון רמב ם, ציוונו לזכור מה שעשה לנו עמלק, דער אייבישטער האט אונז אנגעזאגט אז מען זאל געדענקען וואס עמלק האט אונז געטון, ולשנוא אותו, און אים צו פיינט האבן בכל עת ועת, ונעורר הנפשות, צו מעורר זיין אונזער נפש, במאמרים, מיט זאכן וואס מען זאגט אונז, מיר זאלן אליין זאגן די זאכן וואס ער האט אונז געוואלט האבן, און וואס וועט עס ארויסברענגען להילחם בו, אז מען זאל זיך שלאגן מיט אים, און ס'זאל זיין דער ענין פון מחי', איז דאך דער תכלית פון די זכירה אז ס'זאל זיין מחיית עמלק, און וויבאלד בזמן הזה איז נישט שייך צו מקיים זיין דעם ציווי פון מחיית עמלק בפועל, היינט איז דאך נישט שייך צו מאכן מחיית עמלק, דער רבי וועט ברענגען אויף דעם צוויי געשמאקע טעמים פארוואס היינט נישט שייך? ווייל א' מצוות מחיית עמלק איז נאר ווען אידן זענען על אדמתם, ווי ס'שטייט דער לשון אין גמרא אין סנהדרין אז ג' מצוות נצטוו און דער רמב ם ברענגט עס אראפ אין הלכות מלכים און די גמרא זאגט אין סנהדרין אז ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ אידן זענען אנגעווארנט דריי מצוות ווען מען קומט אריין אין ארץ ישראל איז דא דריי מצוות וואס מען דארף טון דארף זיין א מאכן א מלך דערנאך דארף זיין להכרית זרעו של עמלק דערנאך דער ענין פון בנין בית המקדש זע איך דאך אז ס'האט צו טון אז ס'דארף זיין דער ענין אין א מצב פון מנוחה ווי ס'שטייט בהניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב בארץ אזוי שטייט דאך אין די מחיית עמלק ווי מ'האט פריערט געזאגט אין זכור דער סוף שטייט והיה בהניח השם אלקיך לך מכל אויביך מסביב בארץ איז דאך איין זאך וואס איך זעה אז ס'איז נישט שייך היינט צו זיין דער ענין פון מחיית עמלק ב' אפילו ווען ס'וואלטן געווען די תנאים הנ ל אפילו לאמיר זאגן אז ס'וואלט געווען די תנאים וואלט שוין יא געווען, איז נישט מעגליך צו דורכפירן מחיית עמלק, היינטיגע צייטן איז נישט שייך צו מאכן מחיית עמלק, פארוואס? ווייל כבר עלה סנחריב ובלבל את העולם וכל דפריש מרובא פריש. ברענגט אראפ פון מנחת חינוך אין מצוה ת ר ד אז עס איז געקומען סנחריב און ער האט אויסגעמישט די גאנצע פעלקער איינער מיטן אנדערן, יעצט ווייס איך נישט ווער איז עמלק ווער איז נישט קיין עמלק, און רוב עולם איז דאך נישט עמלק, במילא איז דאך דא א כלל אז כל דפריש איז מרובא פריש, איז אז דו טרעפסט איינעם און דו טראכסט אז ער איז א עמלקי, און ער איז ארויסגעגאנגען פון איין ארט אין א צווייטן ארט, קענסט אים נישט הרג'ענען אלס אן עמלק פארוואס? ווייל ער איז דאך כל דפריש מרובא פריש, האט ער א דין ווי רובא, אויב ער האט א דין ווי רובא, און רוב איז דאך נישט עמלק, קענסטו גארנישט טון, איז דאך דא צוויי סיבות פארוואס ס'קען נישט זיין דער ענין פון מחיית עמלק, אויב אזוי קומט אויס אז דער ענין פון זכירת עמלק בזמן הזה איז גאר נישט אזוי נוגע לפועל, ס'איז נישט נוגע לפועל, און אף על פי כן האט מען דווקא אויף דער זכירה קובע געווען א קריאה מיוחדת בשבת מיוחדת, די קשיא איז דאך פשוט געוואלדיג געוואלדיג שווער, מען רעדט וועגן מתן תורה, מען רעדט וועגן שבת, מען רעדט וועגן דעם ענין פונעם עגל, מען רעדט וועגן דעם ענין פון מרים, וואס פון די אלע זאכן איז א הוראה ביום יום, נישט נאר ביום יום נאר ווי גערעדט די אפילו אויף לשון הרע וואס איז געווען א זאך א פריוואטע זאך פון מרים'ען נישט ווי דער עגל וואס אלע אידן האבן געטון און מ'קען זיך אפלערנען און פון מרים'ען קען מען זיך אפלערנען א מורא'דיגע זאך אז ס'איז שקול לשון הרע כנגד גילוי עריות עבודה זרה און שפיכות דמים דאך מורא'דיגע זאכן מאכט מען נישט קיין טומל פון דעם עס קומט מחיית עמלק, וואס איז גארנישט שייך צו טון היינט, ס'איז א ענין פון ס'דארף זיין דווקא בהניח, און ס'דארף זיין ווען מ'קומט אריין אין ארץ ישראל יעמאלט ווען ס'ווערט שטיל, יעמאלט איז דא מינוי מלך, און יעמאלט קען זיין די ענין פון מחיית עמלק. וואס מאכט מען פון מחיית עמלק אזא גרויסע אזא גאנצע מעשה, מ'נעמט ארויס א ספר תורה און מ'לייענט אין דעם די פרשה, מוז דאך זיין דא עפעס באהאלטן, וואס איז דער ענין פון מחיית עמלק, עס האט אין זיך עפעס אנדערש מער ווי די אלע אנדערע זאכן. איז ביז יעצט האט מען געלערנט אז לכאורה איז דא דער ענין פון אז דער ענין פון זכור את אשר עשה לך עמלק קומט אויס ווי מיר פארשטיין פשוט ווי מיר לערנען אז דער ענין פון זכור און דער ענין פון קומט אויס אז ס'איז איין זאך. דער רבי וועט ארויסברענגען אין אות ג' וועט דער רבי ארויסברענגען אז לכאורה אז ס'איז דער ענין אז ס'איז צוויי עקסטערע מצוות ס'דא דער ענין פון זכירה ס'דא דער ענין פון מחיה און דער רבי וועט פרעגן יעמאלט די שאלה ביז יעצט איז געווען די שאלה פארוואס מאכט מען א ספעציעלן שבת וואס מען נעמט ארויס א ספר תורה און מען ליינט פרשת זכור מיט אלץ און אין אין דעם אות ג' וועט דער רבי פרעגן בכלל אויף וואס דארף מען האבן די מצוה מען קען עס גארנישט מקיים זיין ווי מ'וועט זען אינעווייניג אות ג' וועט מען דאס פארשטיין, צו פארענטפערן די שאלה וואס איך האב געפרעגט ביז יעצט, וועט מען דאס פארשטיין בהקדים א ביאור אין דעם עצם ענין פון מצות זכירת עמלק. קודם מסביר זיין דעם ענין וואס דער עצם ענין פון זכירת עמלק, לויט דעם וועט ווערן דאס אויכעט פארשטאנדיג. דלכאורה דער רבי וועט פרעגן צוויי שאלות, א', וויבאלד אז דער תכלית פון זכירת עמלק איז מחיית עמלק כנזכר לעיל, דער גאנצער ענין פון זכירת עמלק איז דאך מחיית עמלק, פארוואס איז דא דער חיוב אויף זכירת עמלק אויך בזמן ווען על פי תורה איז נישט שייך מחיית עמלק בפועל, ווי געזאגט פריער איז דאך נישטא אינגאנצן בכלל דער ענין פון פון על פי תורה, דער ענין פון פון מחיית עמלק בפועל איז וואס איז דער תכלית פון זכירת עמלק אויב מ'קען נישט מאכן קיין מחיית עמלק. פעיז, פארוואס דארף מען בכלל אנקומען צו א באזונדער ציווי זכור את אשר עשה לך עמלק, וואס איז דאס די ספעציעלע זאך וואס האט פאסירט ביי עמלק'ן וואס די תורה זאגט אונז אין פרשת כי תצא זכור את אשר עשה לך עמלק, כדי צו מעורר זיין ווי דער רמב ם זאגט, מעורר זיין הנפשות במאמרים להילחם בו, און עס איז נישט גענוג דער ציווי פון תמחה את זכר עמלק אליין. פארוואס דארף זיין דער ענין פון זכור את אשר עשה לך עמלק? תורה האט געקענט זאגן תמחה זכר עמלק אן דעם זכור. על דרך וואס דער רבי ברענגט א ראיה, על דרך ווי דער ציווי לא תחיה כל נשמה שטייט אין פרשת שופטים לא תחיה כל נשמה, דאס גייט בשייכות צו די ז' אומות וואס מען געפינט נישט א באזונדער ציווי צו געדענקען זייערע מעשים רעים. עס איז נישטא קיין ציווי וואס מען זאל געדענקען זייערע שלעכטע מעשים, וואס זאל ברענגען דערצו אז נעורר הנפשות להילחם בהם. איז דערפון גופא געדרונגען אז אף על פי אז דער תכלית פון זכירת עמלק איז מחיית עמלק, ווי געזאגט פריער, איז אבער דא אן ענין וואס טוט זיך אויף אין זכירת עמלק פאר זיך אליין. דער ענין פון די זכירה כאטש אז מען קען נישט קומען צו דעם ענין פון מחיית עמלק איז דא א ענין אין זכירה אליין ווי דער רבי גייט מסביר זיין וואס דאס איז וואס דערפאר רעכנט דער רמב ם על דרך זה אנדערע מוני המצוות רעכענען זיי מחיית עמלק און זכירת עמלק אלס צוויי באזונדערע מצוות היינט אז מען קען נישט טון מחיית עמלק די מצוה פון זכירת עמלק איז דא. זיי רעכענען עס אלס צוויי באזונדערע מצוות מיט באזונדערע גדרים, יעדע מצוה האט זיך אירע גדרים, לדוגמא, מחיית עמלק איז פון די מצוות וואס זענען חובה על הציבור, דער רבי ברענגט אראפ פונעם רמב ם און פונעם רסג אז דער ענין איז אז ס'איז א מצוה ס'איז חובה על הציבור צו מאכן מחיית עמלק, און לויט כמה דעות איז דאס א מצוה אויפן מלך פון דעם ציבור. דער מלך איז דאך, דער מלך ווערט דאך אנגערופן המלך הוא הכל, איז דער מלך איז דאך א ענין וואס איז א סוג מיוחד אין די מצוה פון ציבור אז דער מלך דארף עס טון, און די מצוה האט כמה תנאים, ווען וואס איז איינע פון די תנאים וואס מיר זעען, דווקא לאחר כניסת בני ישראל לארץ, נישט פריער, פריער איז נישטא די מצוה פון מחיית עמלק, ועוד, ס'דא נאך תנאים וואס איז דא אין דעם ענין פון מחיית עמלק, דאס איז אלץ אין מחי', מה שאין כן זכירת עמלק איז א מצוה אויף יעדער יחיד באזונדער, און איז א מצוה תמידית, ס'איז א מצוה אויף יעדן מאל אז דער ענין פון זכירת עמלק דארף זיין יעדן טאג, מה שאין כן זכירת עמלק איז א מצוה אויף יעדן יחיד באזונדער און איז א מצוה תמידית בכל מקום ובכל זמן, און דער ענין וואס ווערט אויפגעטון דורך זכירת עמלק פאר זיך איז אן ענין כללי אין גאנץ תורה. נאך מער ווי די אנדערע זכירות הנ"ל, כדלקמן, סעיף ז', דא לייגט דער רבי אוועק דעם יסוד, אז וויבאלד אז איך זע אז ס'איז צוויי עקסטערע מצוות, מחיית עמלק קען מען טאקע נישט טון, אבער זכירת עמלק בלייבט דאך אז ס'איז א מצוה, ס'איז א מצוה תמידית, און א מצוה אויפן יחיד, יעדן אידן, נישט נאר אויפן ציבור, במילא וועט ארויסקומען פון דעם דער יסוד, אז זכירת עמלק פאר זיך איז א ענין כללי אין גאנץ תורה, און דערפאר מאכט מען זכירת עמלק מאכט א מורא'דיגן טומל, נעמט ארויס נאך א ספר תורה, און מאכט א גאנצן שבת וואס מען רופט אים שבת זכור, ווייל ס'איז א גרויסער יסוד אין חיי ישראל און אין מצוות וואס אידן דארפן טון. וואס איז דער ביאור אין דעם? אין אות ד' וועט דער רבי אנהייבן געבן דעם ביאור בפרטיות. אות ד'. דער ביאור אין דעם, דער ענין פון עמלק איז, ווי געזאגט פריער דער ביאור איז אין רוחניות הענינים, וויבאלד אז עס איז נישט שייך צו מאכן מחיית עמלק, דער ענין פון זכירת עמלק אין רוחניות, ווי יעדער איינער ביי זיך דארף געפינען בדקות דדקות דעם ענין וואס ער האט אין זיך דעם ענין פון עמלק, און אים איבערקומען און נישט לאזן אז ער זאל אים ער זאל שולט זיין אויף אים, און פארקערט און א איד זאל ברענגען דעם ענין פון זכור ומחיית עמלק און טון אלע אלע זאכן אין תורה ומצוות ווי ס'דארף צו זיין. דער ענין פון עמלק איז, יודע את רבונו ומכוון למרוד בו, עמלק איז יודע את רבונו און ער איז מתכוון צו מורד זיין אין דעם אויבערשטן, און דערפאר איידער א איד קען מקיים זיין מחיית עמלק פון עמלק כפשוטו, ווי קען א איד צוקומען אז זאל מאכן ווי קענען אידן צוקומען אז מען זאל מאכן מחיית עמלק פשוט כפשוטו, מוז ער פריער באווארענען אז ביי אין אים אליין זאל נישט זיין קיין עמלק. אז ס'זאל נישט זיין קיין יודע את רבונו ומתכוון למרוד בו אפילו נישט בדקות כדלקמן סעיף ו' וועט דער רבי עס מסביר זיין בפרטיות קודם דארף מען עוסק זיין אין דעם אייגענעם עמלק און דערנאכדעם נאך וואס מען ווערט פטור פון דעם אייגענעם עמלק העלפט דער אייבישטער אז מען קען פטור ווערן פון עמלק ווי ער איז כפשוטו. און דאס איז דער תוכן פון מצוות זכירת עמלק, לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיג דער ענין פון זכירת עמלק, וואס איז דער תוכן פון די מצוה, ס'איז נישט נאר א זיכרון וואס דארף מעורר זיין צו טון לאחר זה אן עשיה מלחמת ומחיית עמלק כפשוטו, נישט דאס איז דער ענין צו מעורר זיין אז מ'זאל קענען מאכן דעם ענין פון מחי', ווי געזאגט פריערט מ'קען דאס גארנישט טון היינט, אדער אז דורך דעם זיכרון זאל מען זיך אויסהיטן פון אן ענין בלתי רצוי על דרך זכירת מעשה מרים צו פארהיטן פון לשון הרע, ס'איז אויכעט נישט אזוי ווי דער ענין פון זכירות פון וואס מען ברענגט אראפ אז מען דארף געדענקען מעשה מרים ווען מען פאר קריאת שמע דארף מען אינזין האבן די מעשה פון מרים אז מען זאל נישט טון קיין בלתי רצוי פון לשון הרע ס'איז אויך נישט דאס אז מען זאל אונז פארהיטן פון דעם נאר זכירת עמלק גופא טוט אויף מחיית עמלק שבלב אין אים גופא. דאס וואס מען לערנט אין די תורה, דעם ענין פון זכירת עמלק, זכור את אשר עשה לך עמלק, דאס אליין, דער ליינען אין די תורה, פועלט אויף א אידן אז ער זאל קענען פטור ווערן פון זיין עמלק וואס ער האט בדקות. עס קען זיין ביי א אידן עמלק בנפשו. ברענגט אראפ אין הערה אין פֿערציק פון דעם תורה פונעם אלטן רבי'ן אין תורה אור אין פרשת תצווה זאגט דער אלטער רבי וזרעו של עמלק וואס איז זרעו של עמלק פירוש הזריעה שלו שזרעו בישראל להיות להם בחינה זו דער אלטער רבי זאגט אז דאס וואס מיינט זרעו של עמלק די זריעה וואס עמלק האט איינגעזייט און האט עס איינגעזייט אין די אידן אז זאל זיין ביי זיי דער ענין וואס ס'קען זיין א ענין פון עמלק באלד מ'וועט זען וואס איז דער ענין פון עמלק, און וואס איז דער ענין וואס קען זיין חס ושלום ביי א אידן א ענין אין דקות דעמלק, און דורך ליינען אין די תורה פרשת זכור איינמאל א יאר האט דאס א השפעה אז מ'ווערט אז ס'ווערט בטל דער ענין. וואס וויל וואס וואס עס קען זיין ביי א אידן א עמלק בנפשו, וואס וויל פועל זיין אויף אים אז ער זאל מורד זיין חס ושלום אין רבונו, און ווען דער זכור את אשר עשה לך עמלק איז ביי אים כדבעי, ווערט אויפגעטון מחיית וביטול עמלק שבנפשו, עס ווערט אויסגעווארצלט און אויסגעמעקט יעדע נטייה פון יודע ומתכוון למרוד בו, ועל פי זה יובן, וואס יעצט וועט מען קענען פארשטיין זייער געשמאק, וואס דווקא די זכירה האט מען פארבונדן מיט א קריאה מיוחדת בתורה, די אנדערע קיינער האט נישט די אלע זאכן, דווקא דער ענין פון עמלק איז דא א ספעציעלן שבת און מען ליינט דווקא זכור את אשר עשה לך עמלק, פארוואס? ווייל תורה ווי געזאגט פריער דא מיט דעם ליינען אליין, ס'איז נישט נאר ווי ביי מרים וואס מען קען זיך אפלערנען פון דעם אויף לשון הרע, נאר מיטן ליינען אליין האט א השפעה אויף א אידן אז ער ווערט פטור פון זיין עמלק. ווייל תורה איז באלעבאס אויף מציאות העולם, מען נעמט ארויס א ספר תורה און מען לייגט עס אוועק אויף די בימה און מען לייענט דארטן זכור את אשר עשה לך עמלק, האט עס א השפעה אויף יעדן אידן, ווייל תורה איז באלעבאס אויף מציאות העולם, על דרך דברי חזל, באוואוסטער ירושלמי נדרים, וואס עס שטייט אויפן פסוק, דוד המלך זאגט אין תהילים לקל גומר עלי, דערציילט די גמרא אין אין ירושלמי אין נדרים דערציילט די גמרא א געוואלדיגע זאך ווי מען זעט ווי תורה איז באלעבאס אויף די וועלט עס ברענגט זיך דארטן אז בדרך הטבע איז בתולים איז שייך אז אויב א מיידעלע פארלירט די בתולים ביז דריי יאר קומט עס צוריק אויב זי האט פארלארן די בתולים נאך דריי יאר קומט עס נישט צוריק ווערט א אינטערעסאנטע שאלה דא ס'איז געווען ס'איז געקומען ט"ו אדר איז א מיידעלע געווארן דריי יאר אלט כ' אדר דער אייבערשטער זאל אויסהיטן האט זי פארלארן די בתולים איז לכאורה איז זי שוין פינף טעג דריי יאר אדער זי איז שוין נאך דריי יאר וועט עס קיינמאל נישט צוריק קומען ס'איז געקומען צום סוף אדר האבן די אידן געזען האבן די האבן דער בית דין געזען אז מ'קען נאך נישט מאכן פסח ווייל עס דארף זיין בחודש האביב ס'איז נאך דא בלאטעס די עולי רגל וועלן נישט קענען קומען ווי די אלע סיבות וואס איז דא וואס מ'מאכט א עיבור השנה האבן זיי מחליט געווען אז מ'מאכט א צווייטן אדר ווען וועט זי ווערן דריי יאר אלט, ערשט אינעם צווייטן אדר ט"ו, און ווען זי האט פארלארן די בתולים קומט אויס אז זי איז געווען פאר דריי יאר, וועט עס יא צוריק קומען בדרך הטבע, איז דאס היפך הטבע, ווייל ווען זי האט עס פארלארן איז זי דאך שוין יא געווען דריי יאר, דערנאך מאכט מען אויף נאך א אדר, דאס זאגט די גמרא לקל גומר עלי אז דורך דער ענין ווי די בית דין האט גע'פסק'נט אז מען מאכט נאך א אדר איז זי נישט קיין דריי יאר און ס'וועט יא צוריק קומען, ווען ס'וואלט נישט געווען קיין עיבור השנה קיין נאך א יאר איז זי נאך דריי יאר ס'וואלט קיינמאל נישט צוריק געקומען. און דערפאר דורך דעם וואס מען פארבינדט זכירת עמלק מיט קריאת התורה ווערט עס א זיכרון וואס טוט אויף מחיית עמלק שבנפש. דער רבי ברענגט אראפ אויך פון פון ספר המאמרים תר"פ פון דעם פון דעם רבי'ן נשמתו עדן ועל ידי הקריאה שקורא קלארע ווערטער ועל ידי הקריאה שקורא פרשת מחיית עמלק בתורה מתבטל על ידי זה קליפת עמלק דורכן לערנען אין די תורה, תורה איז לקל גומר עלי, תורה איז באלעבאס, ווערט עס ביי אים אויסגעריסן, ווי דער רבי זאגט פריער, אויסגעווארצלט און אויסגעמעקט יעדער נטיה אויף יודע ומתכוון למרוד. אין אות ה וועט דער רבי ארויפברענגען דעם חילוק פון א מצוה וואס איז דרבנן און א מצוה פון דאורייתא, לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיג זייער געשמאק דער ענין פון זכירת עמלק ווי דאס האט א השפעה אויף אלע זאכן, און אין אות ז און אין אות ו וועט מען אריינגיין מער פרטים וועגן דעם ענין ווי ס'האט די השפעה וואס עמלק האט געוואלט און וואס דורכדעם לויט די זכור ווערט אויפגעטון ביי א אידן אז ער ווערט פטור פון דעם ענין פון עמלק בדקות. אות ה. דאס איז אויך איינער פון די ביאורים וואס קריאת פרשת זכור איז לדעת רוב הפוסקים א מצוות עשה מן התורה. פון די עילויים אין מצוות דאורייתא לגבי מצוות דרבנן איז וואס מצוות דאורייתא האבן א שטארקערע פעולה אויף און אין וועלט, ווען ס'איז א מצוה פון דאורייתא האט עס א שטארקערע פעולה אין די וועלט, ווי באוואוסט די אריכות אין אחרונים, דער רבי ברענגט אראפ פון דעם ראגעטשאווער, וואס זענען מחלק אז איסורי דאורייתא זענען אן איסור חפצא, אז ס'דא א איסור דאורייתא למשל מ'טאר נישט עסן קיין חזיר, איז דער חזיר איז טרייף, ס'איז א איסור פונעם חפץ, דער חפץ איז אסור, די זאך ווערט א דבר מתועב, ס'ווערט א מיאוס'ע זאך וכו', מה שאין כן איסורי דרבנן זענען לויט כמה דעות בלויז אן איסור גברא, די חכמים האבן א כח לייגן ארויף אן איסור אויף דעם מענטשן אבער נישט אויף די חפצי העולם עצמם, האט מען א געוואלדיגן געשמאקן חילוק פון א איסור דאורייתא און א איסור דרבנן, איסור דאורייתא איז אויף די חפצא, א חזיר, עורלה, ווער דער חפץ איז אסור, מה שאין כן א איסור דרבנן איז דער איסור אויפן מענטשן, דער מענטש, מען זאגט נישט אז די זאך איז געווארן אסור, דער מענטש, מען זאגט דיר אז דו טארסט עס נישט טון. דאס וואס מצוות דרבנן האבן א מעלה אויף מצוות דאורייתא, דאָך מ'זעט דאָך אַז אַ מצוות דרבנן האָבן גאָר אַ מעלה אויף מצוות דאורייתא, כמאמר חזל, ברענגט זיך אַראָפּ אין גמרא אין עבודה זרה, ערבים עלי דברי סופרים יותר מדברי תורה, מ'זעט דאָך אַז ס'איז דאָך נאָך מער, איז עס בעיקר נוגע דעם גברא, ווייל אינעם קיום מצוות שהוסיפו רבנן דריקט זיך אויס די עריבות ותשוקה צו זיין אַן עבד השם, וואס דערפאר בעט ער לכתחילה גזור עלינו גזירות דאס וואס מצוות דרבנן האבן א מעלה אויף מצוות דאורייתא האט עס טון צום גברא ווייל דער מענטש האט עריבות און א תשוקה ער וויל זיין א עבד השם וויל ער האבן ס'זאל זיין נאך מער עניין פון גזירות ער ברענגט אראפ אין הערה 50 פון די פון מכילתא אז די אידן האבן געזאגט צום אייבערשטן, עס קומט א מלך און ער גיט אויף זיי גזירות, זאגן זיי, מ'וויל נאך, גזור עלינו גזירות. און דערנאך באגנוגנט ער זיך נישט דערמיט, און איז נאך מוסיף עליהן גזירות, די חכמים זענען דאך מוסיף אויף דעם ענין פון תורה, אדער מאכט א סייג לתורה לגזירות, אז ס'דא א גזירה און מ'האט מורא טאמער וועט מען דורכפאלן, מאכט מען א סייג אויף דעם, כדי נאכמער פארזיכערן אז ס'זאל קענען זיין קיום פון די גזירות. ועוד יש לומר, מ'קען זאגן נאך עפעס דעם חילוק פון דרבנן מיט דאורייתא ביי מצוות דאורייתא וויבאלד זיי פועל'ן אין וועלט אויף א שטארקערן אופן, א געשמאקער חילוק צווישן די צוויי. ביי מצוות דאורייתא האבן מיר געזאגט פריער אז ס'האט אסאך א שטארקערע פעולה אויף די וועלט ווייל ס'איז דאורייתא, איז ביי זיי נישט אזוי קענטיג אז מ'איז מקיים די מצוה בלויז מצד ציווי הקדוש ברוך הוא. דער מענטש האט שוין אין דעם א שטיקל נגיעה, ער ווייס אז ער איז מקיים די מצוה דאורייתא האט ער א השפעה אויף די וועלט, ווייל סגולת המצוה וואס זי טוט, ווייל סגולת המצוה וואס זי טוט אויף בעולם איז מעלים אויפן קבלת עול שבקיום המצוה וואס זי איז ציווי הקדוש ברוך הוא, וויבאלד אז ער טוט עס און ער ווייסט אז עס האט א השפעה אויף די וועלט, קומט אויס אז ער מאכט עס נישט מיט אזא, ס'איז נעמט אוועק, ס'מעלים אויף דעם קבלת עול. ווען ס'קומט צו א מצוה דרבנן איז אינגאנצן אנדערש, מה שאין כן אין קיום מצוות דרבנן, וואס די סגולת המצוה איז נישט אזוי שטארק, ווי געזאגט פריער, ס'האט נישט אזא השפעה אויף די וועלט, דריקט זיך אויס ווי א איד איז מקיים מצוות, נישט ווייל דורך דעם טוט ער אויף עניינים נעלים בעולם, נישט דאס איז די סיבה, ווייל, נאר ווייל ער איז אן עבד השם וואס פאלגט דעם רצון וציווי המלך. ס'איז דא א מורא'דיגע מעלה אין מצוות דרבנן אויף מצוות דאורייתא, אז ער טוט עס מער מיט'ן אופן פון קבלת עול. דאס אלץ בנוגע דעם גברא, אבער בנוגע דעם חפצא, דאס וואס מצוות דארפן אויפטון אין וועלט, און דאס איז דאך דער עיקר ענין פון מצוות, ווי דער אלטער רבי זאגט אין תניא, בנוגע דעם חפצא וואס מצוות דארפן אויפטון אין וועלט, איז אדרבה, מצוות דאורייתא האבן אין זיך מער, זיי האבן אין זיך דעם כח פון תורה, זיי האבן אין זיך דעם כח התורה צו באווירקן די חפצא מציאות פון וועלט אין אן אופן וואס איז נישטא ביי מצוות דרבנן כנל, איז א מצוה דאורייתא האט צו טון מער מיט דעם ענין פון חפצא אין צוויי וועגן, ערשטנס ווי געזאגט פריער ס'האט דעם ענין וואס דער חפץ ווערט אסור ווי א חזר, און די צווייטע זאך איז אז ס'האט אויכעט דעם ענין וואס ער טוט אויף אין די וועלט אין דעם חפצא, מה שאין כן מה שאין כן לגבי דעם גברא, איז די רבנן האבן געמאכט נאר א איסור אויפן גברא, זעלבע זאך איז אויכעט איסור דרבנן, און דערפאר איז קריאת פרשת זכור א מצוות עשה מן התורה, יעצט וועט ווערן פארשטאנדיג, וואס דאס גיבט א כח נוסף אז די זכירת עמלק זאל אויפטון די מחיית עמלק בנידון דידן וואס זאל עס האבן א אויפטו שבאדם, די פעולת המצוה האט דאך די פעולת המצוה אין די מענטשן איז דאך אן עניין וואס דער מענטש אליין ווערט אנדערש און דאס איז שייך יעדן מען אין די תורה דערפאר לייענט מען אין די תורה וועגן דעם עניין פון זכור את אשר עשה לך עמלק יעדן יאר שבת פרשת זכור נעמט מען עס ארויס איז אין אות ו' ווי געזאגט פריער מ'גייט קומען צו עס ארויסברענגען מער אין פרטיות וואס דער עניין פון עמלק און וואס דאס גייט אונז לערנען אויף דעם עניין צו פטור ווערן בדקות פונעם אייגענעם עמלק אות ו', וויבאלד אז זכירת עמלק איז א מצוה תמידית, איז פארשטאנדיג אז דאס איז אן ענין וואס יעדערער דארף זיך אין דעם באווארענען תמיד בכל הזמנים, ס'איז א מצוה יעדן טאג ס'איז א מצוה תמידית אויף יעדן איינעם, ווי גערעדט פריער דאס גייט אויף יעדן יחיד, ווארום אף על פי אז עס האט נישט קיין ארט חס ושלום וחס ושלום צו זאגן אז א איד דארף זיך תמיד באווארענען פון ניט זיין א יודע את רבונו ומתכוון למרוד בו, א איד דארף עס נישט האבן, זיכער נישט חס ושלום וחס ושלום צו זאגן אז א איד דארף עס האבן, דארף ער אבער שטענדיג יא זיין באווארענט אין דעם ענין פון עמלק בדקות, יודע את רבונו מכוון למרוד בו איז נישט שייך חס ושלום, באט בדקות איז יא דא, בפרט אז פון דעם קען סוף סוף, אויב ס'זאל זיין בדקות, קען סוף סוף ארויסקומען אן ענין פון יודע ומתכוון למרוד בו רחמנא ליצלן, במילא מוז מען אכטונג געבן זייער שטארק, און דאס איז וואס מ'וועט ארויסלערנען פון דעם, וואס איז דער, וואס איז דער, וואס מיינט דאס, וואס דער ענין אין דעם, דער ביאור, דער הסבר אין דעם איז זייער פשוט. אויפן פסוק, ס'איז דא א פסוק אין פרשת בשלח, כי יד על כס קה מלחמה לה' בעמלק, ס'איז דער אייבישטער איז יד על כס קה דער אייבערשטער הייבט אויף זיין האנט צו זאגן אזוי ווי א שבועה אז ס'איז מלחמה להשם בעמלק מדור דור זאגן חזל אז אין שמו שלם עד שימחה שמו של עמלק רשי ברענגט עס אראפ ס'שטייט כי יד על כס יוד קעי שטייט נישט כי יד על כס יוד קעי וואוו קעי עד שימחה שמו של עמלק כל זמן עמלק איז קיים איז דער שם ניט בשלימות ס'איז בלויז יוד קעי. וואס מיינט דאס? עמלק איז מנגד אויף די אותיות פון ו' קעי פון שם הוויה. עמלק איז דא, איז דא דער ענין פון יוד קעי. ס'איז נישטא דער ענין פון יוד קעי ו' קעי. עמלק גייט ווערן, עמלק איז מנגד צו דעם. ס'וועט ווערן דער ענין פון מחיית עמלק, יעמאלט וועט ווערן דער ענין פון יוד קעי ו' קעי. פרעגט דער רבי דריי שאלות אויף דעם, לכאורה תמוה. וויבאלד אז עמלק איז מתכוון למרוד בו, שטייט דאך אז עמלק איז מתכוון למרוד יודע את ריבונו, מכוון למרוד בו אין דעם אייבערשטן, איז מאי טעמא, ווערט דאך א געוואלדיגע שווערע שאלה, א', וואס ער איז מנגד בלויז אויף שלימות השם און נישט אויפן שם בכללותו. פארוואס איז ער מנגד נאר אויף נאר אויף נאר אויף נאר אויף דעם שלימות השם אז ס'פעלט דער ענין פון וואו קיי און נישט אויפן גאנצן שם שטייט דאך מתכוון למרוד בו ב' אין דעם אין דעם ניגוד אויף שלם אין דעם ניגוד אויף שלימות השם ניט אויף יוד קיי שבשם וואס איז קודם און העכער פון וואו קיי לכאורה דאך אינגאנצן נישט פארשטאנדיג. אויב איז יא מנגד האט ער געדארפט אויב איז יא מנגד אויף א האלבן שם האט עס געדארפט זיין אויף יוד קעי וואס איז פריערט און ס'איז א העכערע דרגה פון וואו און דער רבי שרייבט און ג' די דריטע שאלה אדרבה אז עס בלייבט יוד קעי בלייבט א גאנצער שם פון די ז' שמות שאינם נמחקים וואו קעי איז נישט קיין שם און יוד קעי איז יא א שם איז דאך געבליבן א גאנצער שם לכאורה אויב ער איז אויב ס'איז מתכוון למרוד בו האט ער געדארפט אראפנעמען דעם גאנצן שם אדער אראפנעמען דעם יוד קעי נישט דעם וואו קעי. ס'באוואוסט אז יוד קעי וואו קעי איז א שם השם און יוד קעי אליין איז אויכעט א שם, וואו קעי איז נישט קיין שם השם. דאך געוואלדיגע דריי שאלות אויף דעם ענין, דער ביאור בזה. צו עס פארשטיין, די פעולות פון די ד' אותיות פון שם הוויה אויף אן אידן, איז ווי זיי שטייען און זיינען בנפש האדם, אדמה לעליון, בצלמינו. שטייט אז נעשה נעשה אדם בצלמינו כדמותינו, און א איד איז אדמה לעליון, איז אזוי ווי ס'דא למעלה איז יעדער עולם ווערט באשאפן און ס'דא אין אים די עשר ספירות, אזוי דא אין א אידן אויכעט, די עשר ספירות ווערט עס אנגערופן די עשר כוחות, וואס איז דא אין עשר וואס איז דא אין יעדן אידן וואס איז די עשר כוחות און ווי דאס ווי זעט מען עס און ווי ווערט עס מרומז אין דעם שם יוד קעי וואו קעי זיי זענען יוד קעי איז חכמה און בינה יוד איז חכמה ברענגט זיך אלעמאל אין חסידות א יוד איז חכמה ס'ווייזט אויף דעם ענין פון דעם דעם בליץ, ווען ער מוטשעט זיך אויף א תוספות, ער מוטשעט זיך אויף עפעס א ענין צו פארשטיין, און מיט אמאל זאגט ער איך האב פארשטאנען, ער האט דעם בליץ, אבער ער האט עס נאכנישט, ער קען עס נאכנישט איבערגעבן א צווייטן, עס וועט נעמען צייט ביז ער וועט עס אראפברענגען און עס מסביר זיין, ווייל דאס הייסט א יוד, א נקודה, דערנאך קומט א ה' וואס האט שוין א אורך ורוחב, וואס ער איז דאס מרחיב און ער פארשטייט עס ווי ס'דארף צו זיין, איז יוד קיי ווייזט אויף חכמה ובינה, וואס ווייזט עס אויף מוחין, דאס איז שכל. און דער ו' פונעם יוד קיי ו' קיי ווייזט אויף מידות שבלב און דאס ווייזט אויכעט אויף דעם ענין פון תורה, און דער ה' אחרונה ווייזט אויף דיבור ומעשה און דאס איז דער ענין פון מצוות. יעצט וועט מען פארשטיין וואס איז דער חילוק פון יוד קיי ביז ו' קיי, יוד קיי רעדט זיך וועגן שכל וועגן מוחין, און ו' קיי ו' רעדט זיך וועגן מידות און ס'רעדט זיך וועגן מידות שבלב וואס איז תורה און מצוות וועט מען פארשטיין וואס איז דא דער ענין פון עמלק וואס ער איז דווקא מנגד אויף ו' קיי און נישט אויף יוד קיי נישט אויפן גאנצן שם לכאורה און אויב אויף א האלב האט דאך געדארפט זיין נאר יוד קיי ווייל דאס איז דאך העכער דאס איז דאך א שם פאר זיך אליין לויט דעם וועט ווערן אלץ פארשטאנדיג עיקר מלחמת עמלק איז אויף דעם ענין פון פועל ממש עמלק'ס ענין איז אויף פועל אויף דעם אויף מוחין אליין אויף דעם ענין פון יוד קיי וואס דאס ווייזט אויף מוחין ווי געזאגט פריערט יוד קיי ווייזט אויף מוחין פון די מענטשן איז ער נישט אזוי מנגד וואס מיינט דאס אים ארט נישט אזוי שטארק דער יודע את ריבונו אז מען האט נאר א פארשטאנד אין אלוקות ארט אים נישט קענסט לערנען קענסט פארשטיין קענסט דאס באדערט אים נישט ער וויל אבער אז דאס זאל נישט פועל זיין אויף מידות שבלב וואס ברענגען

דערפאר שטייט כי יד על כס יוד קיי ווייל דער ו' קיי מעקט ער אויס ער וויל נישט האבן דעם ו' קיי דאס וואס אים שטערט ואדרבה דעמאלס איז די מרידה א מרידה איומה ביותר ווען די מרידה איז אין א אופן אז יודע את ריבונו ער זאגט איר קענט איר קענט טון אלץ איר קענט האבן פארשטאנד אין אלוקות אבער נישט טון ברענגט דער רבי ארויס אז א מרידה איומה ביותר און דאס איז מודגש אינעם לשון חזל יודע את ריבונו וואס מיינט דאס? ער האט א ידיעה אין ריבונו, ער ווייסט אז ס'איז דא א אייבישטער, ער ווייסט ווער דער אייבישטער איז, און פון דעסט וועגן איז מתכוון למרוד בו, ווייל די ידיעה האט נישט קיין ווירקונג אויף מידות און אויף מחשבה, דיבור און מעשה. דאס איז עמלק, דאס איז די פראבלעם פון עמלק. און אין דעם פרט פון עמלק, אז אז זיין ידיעה את ריבונו, ברענגט נישט קבלת עול ריבונו, על כל פנים לויט דער ידיעה, וואס ער האט ברענגט עס נישט אראפ קבלת עול, וואס קבלת עול איז דאך מכריח תורה ומצוות, וואס מיינט קבלת עול? א מענטש נעמט אויף זיך א יאך, ער נעמט אויף זיך אויף דעם יאך אז ער טוט אלס וואס דער אייבישטער וויל, און אז עס פעלט בקבלת עול רבונו איז עס בדקות מרידה ברבונו, ממילא פון דעם קען מען זען וואס דאס מיינט דער ענין פון בדקות דער ענין פון עמלק, וואס האט א השפעה אויף וואס מיינט עס ביי א אידן אז ס'פעלט ביי אים דער ענין פון קבלת עול, ווייל דער ענין פון קבלת עול איז בדקות איז דאס א מרידה ברבונו, דאס דארף זיך יעדערער באווארענען, ווייל אין יעדער דרגה פון עבודת וידיעת השם קען זיין אן ארט פאר א טעות אין דעם אין דעם ענין, די אופן פון קבלת עול וכו'. ס'קען זיין. ס'קען זיין נאכאמאל, ווי געזאגט, יודע את ריבונו, און פונדעסטוועגן מכוון למרוד, די גרעסטע מרידה וואס ס'קען זיין, ווי ער וואלט נישט געוואוסט, דאס הייסט אז מ'ווייסט און מ'טוט נישט, ווייל ס'האט נישט קיין השפעה אויף זיין קבלת עול, און מ'קען ברענגען א דוגמא אויף דעם, א דוגמא למשל פון קורח, קרח איז דאך נישט געווען, קרח איז נישט געווען קיין קטלא קניא, קרח איז נישט געווען, קרח שפיקח היה, קרח האט געקענט לערנען, וואס איז געווען דער פראבלעם פון קרח'ן? די זעלבע זאך אויכעט מיט די מרגלים, זייער קוק, זייער מעשה בפועל האט ארויסגעברענגט נישט ווי ס'האט געדארפט זיין לויט דעם ענין. ס'איז נישט געווען דער חיבור פון מח מיט'ן לב ווי דער רבי רעדט דא דעם ענין. ממילא יעדער איינער דארף מאכן ביי זיך א חשבון אויב זיין קבלת עול איז ווי ס'דארף צו זיין, צו לפי ערך פון דעם וואס ער האט געלערנט און ער ווייסט וועגן תורה, וועגן מצוות, וועגן דעם אייבערשטן, און אויב ער טוט עס נישט, דא איז דער פראבלעם פון עמלק בדקות, און דאס איז די עבודה פון בכל יום, ס'ווערט ערשט ליכטיג, א נייע ליכט אויף דעם גאנצן ענין, פון שבת פרשת זכור, מ'נעמט ארויס די צוויי ספר תורות און מ'ליינט דווקא פרשת זכור, דאס האט א השפעה אויף א אידן אז ער זאל אלעמאל ערשטנס האט עס א השפעה פשוט פאר זיך אליין מיטן ליינען אין די תורה ווייל לקל גומר עלי ווי געזאגט פריער, און דאס דארף אונז דערמאנען אויכעט צו טון דעם ענין. אות ז', אין אות ז' וועט דער רבי מסביר זיין נאך א געשמאקע נקודה פארוואס איז עמלק געווען דווקא פאר מתן תורה, דערמיט וועט מען אויך פארשטיין וואס מלחמת עמלק איז פארגעקומען בדרך בצאת ישראל ממצרים פאר מתן תורה. וויבאלד אז יעדע זאך איז בהשגחה פרטית, איז מובן אז דאס גופא וואס מלחמת עמלק בגשמיות איז געווען קודם מתן תורה, איז ווייל עמלק ברוחניות איז מנגד נישט צולאזן דעם ענין וחידוש פון מתן תורה, עמלק'ס ענין איז געווען וואס האט געשטערט דעם ענין פון מתן תורה, ער האט נישט געוואלט לאזן די אידן גיין צו מתן תורה. אויך איז זייער געשמאק צו דערמאנען וואס דער רבי ברענגט אראפ אסאך מאל, א מורא'דיגע זאך, א חילוק נפלא, די חילוק וואס מען זעט ווען ווען ס'איז געקומען די מצרים און ווען ס'איז געקומען עמלק. ס'איז געקומען די מצרים האט דער אייבישטער געזאגט צו משה רבינו השם ילחם לכם ואתם תחרישון, ס'קומט צו עמלק שטייט צא והלחם בעמלק, וואס איז דער חילוק פארוואס פארוואס איז דא אזוי און דא אזוי דער רבי מסביר זייער געשמאק ווען די מצרים קומען פון אונטער פון די אידן זיי לויפן נאך די אידן מאך זיך נישט וויסנדיג דער אייבערשטער ילחם לכם דו גיי ווייטער צו מתן תורה ווען עס קומט עמלק און ער שטייט אין פראנט פון די אידן און ער וויל זיי שטערן צו גיין צו מתן תורה דארף מען ארויסגיין און מען דארף זיך שלאגן מיט אים יעצט וועט מען פארשטיין פארוואס דער אים פון דער געקומען ווייל אים עמלק ברוחניות איז מנגד ער וויל נישט צולאזן דעם ענין פון מתן תורה דער אויפטו פון מתן תורה איז וואס דער אויפטו פון מתן תורה אז תורה לא בשמים היא זי זאל נישט בלייבן נאר ברוחניות נאר עס מוז אראפקומען למטה לימוד בפועל און מצוות מעשיות דווקא תורה דאך מלשון הוראה וואס במילא איז דער ענין פון איז דער ענין פון תורה איז אראפקומען למטה צו זיין א לימוד בפועל און אדרבה ס'ברענגט זיך אראפ אין משנה אין פרקי אבות המעשה הוא העיקר וואס דאס איז געווען טענת המלאכים די מלאכים אין גמרא אין שבת ברענגט אראפ אז די מלאכים האבן געטענה'ט חמודה גנוזה כו' תנה הודך על השמים ס'איז א זאך וואס איז באהאלטן ביי דיר טויזנטער יארן, און ס'איז ביי דיר א טייערע זאך, ס'איז חמודה און ס'איז גנוזה, לאז עס אויפן הימל. וויבאלד אז תורה איז תכלית הרוחנית והעילוי, דארף דער ארט פון תנה, זי דארף געגעבן ווערן על השמים, וואס איז העכער אפילו פון רוחניות שבעולם הזה וואס דאס איז שכל האדם, ס'איז העכער אפילו פון שכל פון א מענטשן, ווערט אנגערופן די רוחניות פון די מענטשן, און דאס איז גאר העכער פון העכער פון דעם, דערפאר האבן די מלאכים אזוי געטענה'ט, בשעת מ'איז אבער מבטל דעם ענין פון עמלק, אז פון מוח ווערט נמשך אין מעשה בפועל, ס'איז דא די שלימות השם, ס'אויך דא דער וואו קעי, אדרבה המעשה הוא העיקר, קען מען דערנאך מבטל זיין טענת המלאכים, זיי זאגן תנה הודך על השמים, זאגט מען ניין, ווייל דער עיקר איז מעשה בפועל, און עס ווערט געגעבן תורה דא למטה. דאס איז טענת עמלק. איז דער ענין פון וואס עם שטערט דער ענין פון תורה, עם שטערט דער ענין פון וואו קעי פון מעשה בפועל, די מינוט וואס מען זעט אז דער עיקר איז וואו קעי און דער עיקר איז מעשה בפועל, ווערט שוין ממילא בטל די טענה פון די מלאכים. ממילא איז שוין פארשטאנדיג פארוואס ער איז געקומען פאר מתן תורה, דאס איז אויך מבאר גודל הענין פון זכירת עמלק, וואס איז נאכמער נוגע ווי די אנדערע זכירות כנל סעיף א' דער רבי זאגט אז ס'מוז זיין דא עפעס אין זכירת עמלק א געוואלדיגע זאך, פארוואס? ווייל זכירת עמלק איז א הקדמה ותנאי צו כללות הענין פון נתינת התורה, נאך איידער א איד נעמט תורה מוז ביי אים זיין ביטול עמלק וואס דערלאזט נישט די המשכה פון מוחין אין מידות און מעשה נאך אפילו פאר מתן תורה, דאס איז א נוסף צו דעם חידוש וואס איז דער ענין פון זכירת עמלק איז אויכעט דער ענין פארוואס ס'איז געווען פאר מתן תורה, דורך קיום מצוות זכירת עמלק בזמן הגלות, וואס איז מבטל עמלק שבנפש האדם, איז מען מזרז וממהר אז מען זאל קענען מקיים זיין מצוות מחיית עמלק כפשוטו בעולם כולו ובגשמיות, אז עס וועט זיין דער ענין פון מינוי מלך וואס דאס וועט זיין מלכא משיחא, וואס ער וועט מברר זיין ווער איז עמלק, ווי געזאגט פריערט אז כל דפריש מרובא פריש, בא סנחריב ובלבל את העולם, איז משיח מלך משיח וועט מברר זיין ווער איז עמלק, און דערנאך ווי דער סדר פון די דריי מצוות, אז ס'דארף זיין דער ענין פון מינוי מלך, דערנאכדעם איז ילחום ווי דער רמבם זאגט דעם סדר, ילחום מלחמת השם, כולל מלחמה להשם בעמלק, ווי ס'שטייט אין בשלח, און ס'וועט זיין דער ענין פון מלחמת עמלק, און ס'וועט זיין וינצח, דער לשון פון רמבם, דער רבי ברענגט אראפ דער לשון פון רמבם אין די דפוסים וואס איז נישט געווען אויף דעם דער צענזור, שטייט אם עשה והצליח ונצח כל האומות שסביביו. דער רבי זאגט עס זייער געשמאק, אז ס'איז מכוון אויף דעם פסוק מכל אויביך מסביב, דערפאר האט דער רמבם געשריבן אם עשה והצליח וניצ ונצח כל האומות שסביביו, ממילא וועט זיין דער סדר אזוי, עס וועט זיין דער מינוי פון מלך מלכא משיחא, וואס ער וועט מברר זיין ווער איז עמלק, דערנאך וועט זיין ילחום מלחמת השם, כולל די מלחמה להשם בעמלק, מלחמת עמלק וינצח, און דערנאך וועט זיין וועט ער בויען מיט דער סדר פון די דריי מצוות ווען מען קומט אריין אין ארץ ישראל וועט ער בויען דעם בית המקדש השלישי און ס'וועט יעמאלט זיין דער בית וכיסא שלם במהרה בימינו ממש משיחת שבת פרשת זכור תשל און תשלג.